מיטוואך חיי, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים מיטוואך האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די מילוי וו פונעם שם בן, קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה וישמע אברהם אל עפרון, אברהם האט צוגעהערט צו עפרון, ער האט געהערט ווי ער דערמאנט די פרייז פון דעם פעלד, און ער האט פארשטאנען פון דעם אז הגם ער רעדט פון באערדיגן אומזיסט אבער ער מיינט דא יא געלט, ווי דער רשב"ם זאגט די לחכימא ברמיזא, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באזני בני חת, האט אברהם אפגעוואויגן און געגעבן פאר עפרון דאס געלט וואס ער האט גערעדט אין די אויערן פון די קינדער פון די מענטשן פון חת, ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר, פיר הונדערט זילבערנע שקלים, אבער נישט סתם פיר הונדערט שקלים, נאר יעדע שקל איז געווען ווערט אליין פאר זיך הונדערט שקלים, וואס אויף דעם פאל איז עס געווען עובר לסוחר, אז יעדע מין סוחר האט דאס באטראכט אלס שקלים, ווי רש"י זאגט אז ס'איז דא א געוויסער סוחר וואס ביי אים הייסט א שקל אזא שטיק וואס איז הונדערט שקלים ווערט, האט ער געמוזט געבן ארבע מאות שקל וואס איז ביי יעדן איינעם ווערט א שקל אויך ביי יענעם סוחר. זאגט רש"י, וישקל אברהם לעפרן, חסר ו', דער נאמען עפרון, אין אלע פריערדיגע פסוקים שטייט עס עין פא ריש ו' ענדע נון און דא שטייט עס אן א ו', לפי שאמר הרבה, געזאגט האט ער אסאך, ער איז מסכים געווען אפילו צו געבן אומזיסט, ואפילו מעט לא עשה, למעשה האט ער נישט אפילו אביסל געטון, שנטל ממנו שקלים גדולים, נישט נאר ער האט זיך געלאזט באצאלן, נאר ער האט זיך געלאזט באצאלן מיט די בעסטע סארט געלט, שהן קנטרין, וואס אזעלכע הונדערטערס, שנאמר עובר לסוחר, אזעלכע געלט שמתקבלים בשקל בכל מקום, איבעראל הייסט דאס א שקל, ויש מקום, ס'איז דא א פלאץ ששקליהן גדולים, וואס זייערע שקלים זענען גרעסערע, מער ווערטפולע זאכן שהן קנטרין, וואס דאס מיינט צענטעריש בלע"ז, וואס יעדער שקל איז א הונדערטער, ס'איז ווערט הונדערט שקלים, האט אים אברהם געמוזט געבן פיר הונדערט פון די סארט שקלים, וואס יעדער פאר זיך איז ווערט הונדערט.

אשר לפני ממרא וואס איז פארנט פון דער געגנט פון ממרא, השדה, די פעלד, והמערה אשר בו, די הייל וואס איז דערין, וכל העץ, און אלע ביימער אשר בשדה וואס איז אין פעלד, אשר בכל גבולו סביב, וואס איז אין די גאנצע גרעניץ זיינע ארום, זאגט רש"י, ויקם שדה עפרון, תקומה היתה לו, די דרש איז אז ס'האט געהאט א אויפשטאנד, ס'איז געווארן חשוב'ער. די פעלד, שיצא מיד הדיוט ליד מלך, ס'איז ארויסגעגאנגען פון די הענט פון א פשוט'ן מענטש צו די הענט פון אברהם אבינו וואס ער איז געווען א נשיא אלקים. פשוטו של מקרא, די פשוט פשט פון פסוק איז אז ס'איז פארבינדן מיט'ן קומענדיגן פסוק, ויקם השדה והמערה אשר בו וכל העץ לאברהם למקנה וגומר אז דאס איז אריבערגעגאנגען צו א קויפונג פאר אברהם.

בכל באי שער עירו, פאר אלע וואס זענען געקומען אין די טויער פון זיין שטאט, זאגט רשי בכל באי שער עירו בקרב כולם, צווישן זיי אלע, ובמעמד כולם, אלע זענען געווען אנוועזנד, הקנהו לו, האט ער אים עס מקנה געווען. זאגט דער תרגום, לאברהם, לזבינוהי, לעיני בני חתאה, בכל עלי תרע קרתיה. זאגט דער פסוק, ואחרי כן און נאכדעם, קבר אברהם האט אברהם באערדיגט את שרה אשתו זיין ווייב שרה אל מערת שדה המכפילה, צו די הייל פון די פעלד פון די מכפילה, על פני ממרא וואס איז פאר די געגנט פון ממרא היא חברון, וואס דאס איז די שטאט חברון, בארץ כנען דאס איז אין לאנד כנען. זאגט די רמבן, וואס איז די תורה אזוי מאריך, מודיע צו זיין פונקטליך ווי דאס איז? זאגט ער קודם כל וויל ער ארויסברענגען ווי דאס איז ווייל אין די גאנצע פרשה איז נאר געשטאנען בני חת עפרון החתי דארפן מיר קלארשטעלן אז דאס איז אין ארץ כנען און דאס איז אין ארץ ישראל ווייל ער וויל מודיע זיין אז די צדיקת שרה איז געשטארבן און באערדיגט געווארן אין הייליגן לאנד זאגט ער מען דארף אויכעט וויסן ווי איז די פלאץ פון די קברות אבות ווייל די קינדער דארפן דאך האלטן טייער די פלאץ ווי די עלטערן זענען באערדיגט דארף מען דאך וויסן פונקטליך ווי דאס איז און ער זאגט אז די גאנצע פרשה איז אריינגעשריבן געווארן אין די תורה מודיע צו זיין די חסד השם מיט אברהם אז הגם ער איז געווען א פרעמדער אין דעם לאנד האט מען אים אנערקענט אלס נשיא אלוקים און ס'איז מקוים געווארן ביי אים די ברכה פון ואגדלה שמך נאך ביים לעבן. זאגט די תרגום ובתר כן קבר אברהם ית שרה אתתיה במערת חקל כפלתא על אפי ממרא היא חברון בארעא דכנען.

זאגט דער פסוק ואברהם זקן בא בימים, אברהם איז אלט געווארן, ער איז געקומען אין די עלטערע טעג, האט ער שוין נישט געהאט קיין כח אליין ארומצוגיין זוכן א שידוך פאר זיין זון יצחק. והשם ברך את אברהם בכל, און דער אייבערשטער האט געבענטשט אברהם מיט אלעס. זאגט רשי וואס הייסט מיט אלעס? ברך את אברהם בכל, בכל עולה בגימטריא בן, בכל איז צוויי און פופציג אזוי ווי בן, און ווי די גור אריה איז מסביר, לכאורה וואלט דאך געקענט שטיין בן, אבער די פסוק וויל ארויסברענגען אז דער זון האט געמיינט אלעס ביי אברהם, ווילאנג דער זון איז נישט געבוירן האט ער געזאגט אנכי הולך ערירי איך האב גארנישט אויף דער וועלט, און איינמאל דער זון איז געבוירן איז ער געווען צופרידן און האט שוין געהאט אלע ברכות. ומאחר שהיה לו בן היה צריך להשיאו אישה, אז ער האט א זון, און ער איז דאך שוין אלט, וויל ער דאך נאך דערלעבן צו זען נחת פון אים און וויל אים זען חתונה געהאט, האט ער אים געדארפט חתונה מאכן מיט א פרוי. זאגט די ספורנו אז די פסוק איז מסביר פארוואס האט אברהם אבינו געשיקט זיין קנעכט צו א צווייטע לאנד זוכן א פרוי פאר יצחק און פארוואס האט ער אים געדארפט באשווערן. די ערשטע סיבה איז ווייל אברהם זקן בא בימים ער איז אלט געווען און אז ער איז אלט געווען האט ער נאך געוואלט דערלעבן נחת פונעם זון האט נישט געוואלט פארשפעטיגן און שטארבן פאר די זון האט חתונה. און אין זיין לאנד האט ער נישט געזען א פאסיגע פרוי פאר יצחק, האט ער אים געמוזט אוועקשיקן צו א צווייטע לאנד. אבער והשם ברך את אברהם בכל האט דאך געהאט א גרויס פארמעגן, האט ער מורא געהאט עס וועט אונטערקומען עפעס א אומפאסיגע שידוך, און יענער וועט צוזאגן עפעס געלט, ער וועט אונטערשמירן פאר אליעזר אז ער זאל נעמען יצחק פאר זיך, האט ער אים געמוזט באשווערן אז ער זאל נאר זוכן איינער וואס איז טאקע פאסיג פאר זיין זון. דער אור החיים הקדוש זאגט אז ער האט געמוזט באשווערן אליעזר ווייל ער האט געזען אז ער אליין איז שוין אלט און אז ס'גייט אים אזוי גוט מיט אלע זאכן וועט זיך פארשמעקן פאר אליעזר צו נעמען יצחק פאר זיך פאר אן איידעם ווי די חז"ל זאגן אז ער האט אליין געהאט א טאכטער איז ווייל ס'איז געווען ואברהם זקן און ער האט מורא געהאט אז ער וועט זיין אזוי אלט וועט אים אליעזר שוין קענען ארומדרייען און אויך והשם ברך את אברהם בכל אז ער האט אזא גרויס פארמעגן האט ער אים געמוזט באשווערן אז ער זאל אים נישט נעמען פאר זיך ווייל אין ארור מדבק בברוך דער תרגום, ואברהם סיב, על ביומין, והשם בריך ית אברהם בכולא. שטייט אין מלכים א', קאפיטל א', ותקוד בת שבע, בת שבע האט זיך פארנייגט דעם קאפ, זי איז אריינגעקומען צו דוד המלך אין צימער, ותשתחו למלך, זי האט זיך געבוקט צום קעניג, ויאמר המלך מה לך? האט דער קעניג דוד געפרעגט, וואס איז מיט דיר, ס'איז זיכער עפעס א וויכטיגע זאך, דו ביסט נישט צוגעוואוינט צו קומען אהער בכלל, און בפרט אן רשות, דו האסט זיכער עפעס א וויכטיגע זאך צו ערלעדיגן דא. זאגט דער תרגום, וכרעת בת שבע וסגידת למלכא, ואמר מלכא, מה ליך? ותאמר לו, האט זי געזאגט פאר דוד המלך, אדוני מיין האר, אתה נשבעת, דו האסט געהאט געשוואוירן בהשם אלוקיך אין נאמען פון דיין באשעפער לאמתך צו דיין דינסט, כי שלמה בנך ימלוך אחרי, אז דיין זון שלמה וועט קעניגן נאך מיר, מיט דעם לשון האסטו מיר געזאגט, דיין זון שלמה וועט קעניגן נאך מיר, והוא ישב על כסאי, און ער וועט זיצן אויף מיין שטול.

ועתה און יעצט, אדוני המלך לא ידעת, ס'איז זיכער אז דו ווייסט נישט פון דעם, דו וואלסט ווען נישט צוגעלאזט אזא זאך, ווייל דו וואלסט נישט עובר געווען אויף דיין שבועה וואס דו האסט מיר געשוואוירן אז שלמה וועט זיין דער קעניג. זאגט דער תרגום, וכען הא אדוניה מלך, ואת און דו רבוני מלכא לא ידעת די תרגום האט געהאט א גירסא אינעם פסוק ואתה אדוני המלך לא ידעת ואתה מיט א אלף טייטשט ער עס איבער ואת און די רד"ק ברענגט אז ס'איז דא טאקע וואס זאגן אזוי אבער ער זאגט אז אונז האמיר אין די מסורה אז דא באלאנגט ועתה מיט א עין. זאגט די פסוק ווייטער, בת שבע פארציילט פאר דוד, ויזבח, אדוניהו האט געשחטן שור א אקס ומריא און א געפאשעטע אקס וצאן און שאף לרוב, גאר אסאך, ויקרא און ער האט גערופן צו די סעודה לכל בני המלך אלע זון פון דעם קעניג וואס זענען איינשטימיג מיט אים, ולאביתר הכהן וואס ער איז געווען אויפגעזאגט געווארן דורך דוד המלך, וליואב שר הצבא וואס האט אויך מורא געהאט פאר זיין לעבן, אבער ולשלמה עבדך לא קרא, פאר דיין זון שלמה דיין קנעכט האט ער נישט גערופן, און דאס איז א סימן אז ער האט עס געטון ווייל ער וויל פייערן זיין נייע קעניגשאפט, און פאר דעם האט ער נאר גערופן די אלע וואס האלטן מיט אים און שטיצן אים, אבער שלמה המלך וואס איז זיין קעגנער האט ער נישט גערופן. זאגט די תרגום ונכיס תורין ופטימין וען לסגי וזמין לכל בני מלכא ולאביתר כהנא וליואב רב חילא ולשלמה עבדך לא זמין. זאגט בת שבע ווייטער. ואתה און דו, דא טייטשט די תרגום פארקערט, כאילו ס'וואלט געשטאנען ועתה מיט א עין. אדוני המלך, מיין האר דער קעניג, זאלסט נישט מיינען אז ס'איז שוין דערנאך, די גאנצע פאלק איז שוין פארכאפט נאך אדוניהו, און דו קענסט שוין גארנישט טון, ניין! עיני כל ישראל עליך, די אויגן פון אלע אידן זענען געוואנדן אויף דיר, להגיד להם, דו זאלסט זיי זאגן, מי ישב על כסא אדוני המלך אחריו, ווער וועט זיצן אויפן שטול פון מיין האר דער קעניג נאך אים? זאגט די תרגום וכען ריבוני מלכא עיני כל ישראל סבירן עלך לחואה להון מן יתיב על כורסי מלכותא דריבוני מלכא בתרוהי זאגט בת שבע ווייל אויב נישט אויב דו וועסט גארנישט זאגן יעצט וועט אדוניהו ווערן קעניג והיה און ס'וועט זיין כשכב אדוני המלך עם אבותיו ווען מיין האר דער קעניג וועט זיך לייגן ער וועט שטארבן אזוי ווי זיינע עלטערן והייתי אני ובני שלמה חטאים וועל איך, בת שבע, און מיין זון שלמה זיין חטאים. דער תרגום טייטשט, ויהי כד ישכוב רבוני מלכא עם אבהתוהי, ואהי אנא וברי שלמה מתרכין, טייטשט ער חטאים פארטריבן, אז מען וועט זיי פארטרייבן פון די קעניגרייך. רש"י זאגט אז דאס איז א לשון פון א חיסרון, אז זיי וועלן זיין פארמיטן פון די גרויסקייט. דער רדק זאגט אז ס'איז א לשון פון א חטא ועוון, מענטשן וועלן שמועסן אז ס'איז זיכער געווען עפעס אן עבירה וואס דאס האט צוריקגעהאלטן שלמה המלך פון ווערן קעניג, און זיי וועלן זאגן אז שלמה מיט זיין מאמע האבן עפעס חוטא געווען. ווי דער רלבג זאגט, ס'וועט דערמאנען די מעשה מיט אוריה החיתי, און מענטשן וועלן זאגן אז טאקע דערפאר איז שלמה נישט אנגעקומען צו די כסא מלוכה, ווייל בת שבע איז נישט אנגעקומען צו דוד אויף א כשר'ן אופן. מה שאין כן טאמער שלמה איז יא דער קעניג וועלן מענטשן זאגן אז דאס אליין איז די גרעסטע סימן אז ס'איז אלעס געווען אפגעשריבן פון אויבן פונקטליך אז זי בת שבע זאל אנקומען צו דוד המלך, און אפילו אויב נישט וועלן מענטשן ציטערן צו רעדן אויפן קעניג, אבער טאמער אדוניהו זאל ווערן דער קעניג וועט שלמה און בת שבע דערמאנט ווערן לגנות אין די מויל פון אלע אידן. דער רדק ברענגט נאך א פשט, אז באמת האט זי געמיינט דא צו זאגן אז דוד המלך וועט חלילה האבן א חטא אויב אדוניהו וועט זיין קעניג און נישט שלמה, ווייל ער האט דאך געשוואוירן אז שלמה המלך וועט זיין דער קעניג, זי האט עס נאר אויסגעדרייט און געזאגט אויף זיך מפני כבוד המלכות. ספר משלי קאפיטל ה, כי נופת תיטופנה שפתי זרה, שלמה המלך ווארנט אן אז מען זאל זיך גאר שטארק האלטן מיט די וועגן פון דער תורה און מען זאל זיך נישט לאזן איבעררעדן פון דער אישה זרה, וואס בפשטות מיינט עס א אישה זונה, איינער וואס רעדט צו צו תאוות עולם הזה. און דער נמשל און די עומק איז אז מען רעדט פון מינות, פון עבודה זרה. זאגט ער, די שפתי זרה, די ליפן פון די זרה, דאס טוט איבעררעדן מיט נופת, מיט זיסע רייד,

שארפן. זאגט דער פסוק ווייטער, רגליה אירע פיס, אז איינער גייט צו איר, יורדות מוות, דאס מאכט אז מען זאל אראפנידערן צום טויט, שאול צעדיה יתמוכו, די טריט פון איר, אז מען גייט צו איר, דאס טוט אונטערשטיצן און צוברענגען, מקרב זיין, דעם אפגרונט, מען פאלט אריין גאר טיף. זאגט דער תרגום, רגלה נחתן למותא, שיול הילכתא מסמכן. זאגט דער פסוק ווייטער אורח חיים, די וועג פון לעבן, פן תפלס, זאלסט דיך אפהיטן, זאלסט נישט שוקל זיין וואס יא צו טון און וואס נישט צו טון אין איר געגנווארט, זאלסט דיך נישט שואל עצה זיין מיט איר און זאלסט נישט פרובירן אפילו א משהו נאכצוגיין נאך אירע דעות, ווייל נעו מעגלותיה לא תדע, אירע וועגן זענען פארוואגלט און פארווארפן, און דו וועסט נישט וויסן וואס איז די אמת'ע ריכטיגע וועג, ווי עס איז געשטאנען, כל באיה לא ישובון, ווער ס'קומט אן אהין וועט זיך קיינמאל נישט צוריקקערן, ולא ישיגו אורחות חיים מ'וועט נישט האבן קיין באגריף וואס ס'מיינט בכלל די וועגן פון לעבן. רשי ברענגט א דרש פון חזל אויף דעם פסוק, אז דער אייבערשטער האט פארהוילן פון צו שרייבן אין די תורה די פונקטליכע שכר פון אלע מצוות, ווייל דעמאלטס וואלטן מענטשן זיך אנגעכאפט אין די מצוות וואס האבן א גרויסע שכר און איבערגעלאזט די אנדערע מצוות. און דאס איז די טייטש, אורח חיים, די וועג פון לעבן, פן תפלס, טאמער דו וועסט אויסרעכענען און טון א גרעסערע מצוה מיט מער שכר און איבערלאזן א קליינע, דערפאר, כדי דאס זאל נישט פאסירן, איז נעו מעגלותיה לא תדע, האט דער אייבערשטער פארהוילן די וועגן פון שכר אז דו זאלסט נישט וויסן וועלכע מצוות איז גרעסער און וועלכע נישט. זאגט דער תרגום באורחא דחיי לא דרכא מטלטלין שבילהא ולא ידעא. זאגט שלמה המלך ועתה בנים, און יעצט קינדער שמעו לי, הערטס מיך צו, ואל תסורו מאמרי פי, און קערטס נישט אפ פון די ווערטער פון מיין מויל, הערטס מיך גוט אויס, און נאכדעם חזר'טס עס גוט איבער, און האלטס ענק מיט דעם מוסר. זאגט דער תרגום והשתא בניא שמעון לי, ולא תסטון מן מימרי דפומי. זאגט ער, הרחק מעליה דרכך, דערווייטער דיין וועג פון די אישה זרה, ואל תקרב אל פתח ביתה, זאלסט נישט גענענען צו די טיר פון איר הויז, אפילו ווען זי איז נישט דארטן, זאגט דער מלבי"ם, און לגבי דעם וואס די נמשל איז אז ס'מיינט עבודה זרה און מינות, זאגט דער מלבי"ם אז דאס מיינט אז מ'זאל זיך אפילו נישט אריינלייגן אין די דרך החקירה, דו'סט זאגן א תירוץ אז דו ווילסט עס נוצן צוצוקומען צו די אמיתת התורה, אבער מ'דארף שטיין ווייט פון די אלע זאכן וואס טוען צוברענגען צו מינות. זאגט דער תרגום ארחק מינה אורחך ולא תקרב לתרעא דביתה. זאגט די משנה מסכת בבא קמא פרק ה, שור שנגח את הפרה, א אקס האט געשטויסן א קו, ונמצא עוברה בצדה, נאכן שטויס טרעפט מען די עובר, די פרה איז געווען מעוברת, און יעצט האט זי מפיל געווען די עובר ליגט אויף די זייט טויטערהייט ואין ידוע עס איז אבער נישט באוואוסט אם עד שלא נגחה ילדה אויב די טויטע געבורט איז געווען נאך פאר די שטויס עס האט גארנישט געהאט מיטן אקס ער איז נישט שולדיג אין דעם. אם משנגחה ילדה, אדער שוין נאכן שטויס איז עס געבוירן, און אלס רעזולטאט פונעם שטויס האט זי מפיל געווען, און דעמאלטס דארף דער בעל השור באצאלן חצי נזק פאר די עובר וואס איז געשטארבן. און מען רעדט דא טאקע פון א שור תם וואס באצאלט נאר חצי נזק. איז וויבאלד ס'איז א ספק אויף די עובר, משלם חצי נזק לפרה, די הזיק וואס איז געשען מיטן פרה אליין, דארף די בעל השור באצאלן די גאנצע חצי נזק אזוי ווי א תם, ורביע נזק לוולד, פאר דעם וולד, וואס איז א ספק צו ס'איז געשטארבן דורך דעם שור אדער פון זיך אליין, באצאלט מען א האלב פון די חצי נזק וואס דאס איז א פערטל פונעם נזק, און דאס איז טאקע נאר די שיטה פון שמחות וואס ער האלט ממון המוטל בספק חולקין, וחכמים קריגן און זיי האלטן המוציא מחבירו עליו הראיה, טאמער דער ניזק וויל באקומען עפעס געלט פון דעם מזיק דארף ער ברענגען א ראיה אז זיין אקס האט עס פאראורזאכט. זאגט די משנה וכן אזוי אויכעט אויב ס'איז געווען פארקערט די מעשה, פרה שנגחה את השור, א קו האט געשטויסן אן אקס, ונמצא וולדה בצידה, נאכדעם זעהט מען אז זי האט געבוירן א קינד, ואין ידוע עס איז נישט באוויסט, אם עד שלא נגחה ילדה, אויב די געבורט איז שוין געווען נאך פאר זי האט געשטויסן, און דעמאלטס האט די קינד נישט מיט געשטויסן, אם משנגחה ילדה, אדער נאכן שטויס האט זי געבוירן, און בשעת זי האט געשטויסן איז די וולד געווען אין איר און ס'האט מיט געשטויסן. משלם חצי נזק מן הפרה, באצאלט ער א האלב פון די שאדן פונעם קו, דאס הייסט טאמער די קו איז דא און איך באצאל מגופו פונעם קו, באצאלט מען די גאנצע חצי נזק, ורביע נזק מן הוולד, אויב די קו איז נישט דא, די קו איז אנטלאפן, און ביי א תם באצאלט מען דאך נאר מגופו ווילאנג די זאך איז דא, אז ס'איז נישט דא קען מען דאך נישט באצאלן פונעם פרה, אבער די וולד איז דאך דא, און ס'איז דאך דא א צד צו זאגן אז די וולד האט אויכעט געשטויסן, האלט שמחות אז א פערטל פונעם נזק קען מען ארויסנעמען פונעם וולד, ווייל ממון המוטל בספק חולקין, און די חכמים קריגן טאקע המוציא מחבירו עליו הראיה, מ'קען נישט ארויסנעמען פון דעם וולד גארנישט, ווילאנג איך ווייס נישט קלאר אז די וולד האט מיטגעשטויסן. איז באמת קען מען ווען זאגן אז מען רעדט דא אויכעט אויף א פאל וואס די פרה איז יא דא, אבער פארוואס דארף איך צוקומען צו דעם וולד ווייל אין די פרה אליין איז נישטא גענוג געלט צו באצאלן די חצי נזק, וויל איך אויכעט נעמען אביסל פונעם וולד, זאגט דער תוספות יום טוב, ס'איז אבער נישט מסתבר, ס'איז נישט שכיח אז די פרה זאל נישט האבן אין זיך צו באצאלן די חצי נזק, פאר דעם גע געבט מען דא א משל פון דאס אז די פרה איז אנטלאפן. משנה ב'. הקדר א טעפער שהכניס קדירותיו לחצר בעל הבית, ער טראגט אריין זיינע טעפ אין א צווייטן מענטש'ס הויף שלא ברשות, ער האט יענעם נישט געפרעגט קיין רשות צו ער מעג דארט אריין טראגן זיינע טעפ, ושברתם בהמתו של בעל הבית, דער בעל החצר האט געהאט בהמות דארט אין פעלד, און זיי האבן צובראכן די טעפ, פטור, דער באלבאס פון די בהמה פונעם פעלד איז פטור צו באצאלן די שאדנס פון די טעפ, יענער האט עס נישט געדארפט אהין אריינטראגן, ואם הוזקה בהן, טאמער יענעמס בהמות זענען געשעדיגט געווארן דורך די טעפ, בעל הקדירות חייב, איז דער באלבאס פון די טעפ מחיוב צו באצאלן די שאדנס. ואם הכניס ברשות, אויב ער האט יא געפרעגט רשות פון דעם בעל הבית פונעם חצר פאר ער האט עס אריינגעטראגן, איז דער בעל חצר חייב, איז דער בעל החצר מחיוב צו באצאלן די שאדנס פון די טעפ אויב זיינע בהמות האבן עס צעבראכן. נאך א פאל, הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, א מענטש טראגט אריין זיינע פירות אין די הויף פון א צווייטן מענטש, ער האט נישט געפרעגט קיין רשות אויף דעם, ואכלתן בהמתו של בעל הבית, יענעמ'ס בהמה עסט אויף זיינע פירות, פטור איז דער בעל החצר, דער בעל הפירות, דער בעל הבהמה, פטור פון באצאלן, ואם הוזקה בהן, טאמער די בהמות האבן זיך געשעדיגט מיט דעם, און מען רעדט דא דווקא אז זיי האבן זיך אויסגעגליטשט דערויף, אבער אויב זיי האבן זיך געשעדיגט ווייל זיי האבן צופיל געגעסן דערפון, קען מען נישט מחייב זיין דער בעל הפירות, אבער אויב זיי האבן זיך אויסגעגליטשט דערויף, איז דער בעל הפירות חייב. ואם הכניס ברשות, טאמער ער האט יא געפרעגט רשות פון פריער, איז דער בעל החצר חייב, ווייל ער האט זיך אונטערגענומען צו היטן די פירות, און אז זיינע בהמות האבן עס אויפגעגעסן, דארף ער עס באצאלן. משנה ג', הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, איינער טראגט אריין זיין אקס אין יענעמ'ס הויף און האט נישט געפרעגט קיין רשות, ונגחו שורו של בעל הבית, יענעמ'ס אקס שטויסט זיין אקס, או שנשכו כלבו של בעל הבית, יענעמס הונט האט געביסן זיין אקס, פטור, דער בעל השור, בעל הכלב, איז פטור פון באצאלן די היזק פון דעם שור. נגח הוא שורו של בעל הבית, אויב די אקס וואס איז אריינגעקומען אן רשות האט געשטויסן דעם בעל הבית'נס אקס, חייב איז ער חייב. נפל לבורו, טאמער די אקס וואס איז אריינגעקומען איז אריינגעפאלן אין יענעמס גריב מיט וואסער, והבאיש מימיו, ער האט פארשטינקען די וואסערן, חייב איז ער חייב. היה אביו או בנו לתוכו, די טאטע אדער די זון פון דעם בעל החצר איז פונקט געווען אין דעם גריב מיט וואסער ער האט זיך געוואשן, און דער טאטע אדער דער זון איז יעצט געשטארבן, משלם את הכופר, דארף דער בעל השור באצאלן כופר אויף דעם. דא שטייט אבער נישט אז מען דארף אים הרג'נען, ווייל מען רעדט דא אויף א אופן וואס ער איז יעצט בשעת מעשה נישט געווען קיין מועד, ער האט נישט געוואלט הרג'ענען, ער האט נאר געזען עפעס גרינס ביים גריב האט ער געמיינט אז דאס איז עפעס עסן, און ער איז אנגעקומען אהין האט ער זיך אריינגעווארפן כדי צוצוקומען צו די גרינס און למעשה האט ער געהארגעט, און א מועד איז ער אבער יא געווען ווייל אז נישט וואלט ער נישט באצאלט קיין כופר, ער איז געווען א מועד פון פריער אבער יעצט בשעת מעשה איז ער נישט געווען קיין מועד. איז מיתה נישט דא ווייל ס'איז געווען שלא במתכוון, אבער כופר איז דא אפילו שלא במתכוון ווי מ'לערנט ארויס פון אם כופר לרבות אפילו שלא בכוונה. פירט די משנה אויס ואם הכניס ברשות, אויב אבער דער בעל השור האט אריינגעטראגן זיין אקס אין יענעמ'ס חצר מיט רשות, איז דער בעל החצר חייב, דער בעל החצר דארף באצאלן די שאדנס וואס קומען ארויס דא פאר דעם אקס, אויב זיין אקס האט געשטויסן די אקס וואס איז אריינגעקומען, דארף ער עס באצאלן. איז תוספות מסביר, לכאורה די משנה ב' און ג' זענען אלעס די זעלבע זאך נאכאמאל און נאכאמאל, מען רעדט פון טעפ, מען רעדט פון פירות און מען רעדט פון א אקס, פארוואס דארפן מיר די משנה לאזן הערן דריי מאל די זעלבע מחלוקה, די זעלבע מעשה? זאגט ער ווייל ווען ס'וואלט ווען געשטאנען ביי די טעפ אז ווען דער בעל החצר געט רשות איז ער מחויב צו באצאלן די שאדנס וואלט איך געזאגט נאר ביי טעפ איז אזוי די הלכה ווייל טעפ קענען זיך זייער גרינג צוברעכן ממילא ווען ער געט אים רשות עס אריינצוברענגען האט ער זיך אונטערגענומען דאס צו היטן אבער ביי פירות נישט און ווען ס'שטייט ווען נאר ביי פירות וואלט איך געזאגט פירות קענען אויכעט שנעל קאליע גיין האט ער זיך יא אונטערגענומען דאס צו היטן אז קיינער זאל עס נישט שעדיגן. אבער ביי א אקס וואס ווערט נישט אזוי גרינג געשעדיגט פון א צווייטע אקס האט ער נישט אונטערגענומען צו היטן אפילו ווען ער געט רשות. לאזט ער מיר הערן אין די משנה ג' אז אפילו ווען ער געט רשות אריינצוברענגען א שור האט ער אויכעט אונטערגענומען אחריות אז ער גייט עס היטן פון שאדנס. דאס אלעס נאר געווען די שיטה פונעם תנא קמא. רבי אומר, בכולם, ביי די אלע דריי מעשיות, ביי די טעפ, ביי די פירות, ביי די שור, אינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור, דער באלבאס, וואס האט געגעבן רשות אז מען זאל אריינברענגען די אקס צו די פירות וכדומה, ער איז נישט מחויב אפצוהיטן די זאך וואס ער האט געלאזט אריינברענגען, ווען ער זאגט ברענג עס אריין, האט ער געמיינט צו זאגן ברענג עס אריין אבער איך גיי עס נישט היטן, דו קענסט עס אליין היטן. ווילאנג ער נעמט זיך נישט אליין אונטער צו היטן, ער זאגט אים קלאר ארויס איך גיי עס היטן, איז ער נישט מחויב צו באצאלן די שאדנס וואס קומען ארויס דערפון, און הוא הדין אז דער מענטש וואס האט אריינגעברענגט די זאך איז אויך נישט מחויב צו באצאלן די שאדנס וואס זיין אקס אדער זיינע פירות האבן אנגעמאכט דא, און קיינער דארף נישט באצאלן, דער באלבאס ווייל ער האט נישט אונטערגענומען צו היטן, און דער בעל הפירות צו דער בעל הקדירות צו דער בעל השור ווייל ער האט געהאט רשות אריינצוברענגען האט ער עס אויכעט נישט געדארפט היטן, אזוי שמועסט אויס די ברטנורא. משנה ד'. שור שהיה מתכוין לחבירו, א אקס וואס ער האט געוואלט שטויסן זיין חבר א צווייטע אקס, והכה את האשה, דערווייל האט ער באקלאפט א פרוי, ויצאו ילדיה, זי האט מפיל געווען איר עובר, פטור מדמי ולדות, איז ער פטור פון באצאלן די ווערט פון די קינדער. זאגט די ברטנורא, באמת, אפילו ווען ער האט ווען אינזין צו שלאגן די פרוי וואלט ער אויכעט פטור געווען, ווי מ'לערנט עס ארויס פון בעל השור נקי, נקי מדמי ולדות. און רבי עקיבא אייגער שטעלט זיך אז לכאורה וואלט מען געקענט זאגן א צווייטע לימוד וואס די גמרא ברענגט, ווייל ס'שטייט כי ינצו אנשים ולא שוורים, און יענע לימוד וואלט בעסער געווען, ווייל אנשים ולא שוורים מיינט סיי ווען ס'איז א תם סיי ווען ס'איז א מועד, מה שאין כן די דרש פון נקי מדמי ולדות, זאגט רבי יוסי הגלילי, אבער ער זאגט אז דאס איז נאר ווען ס'איז א תם אבער א מועד איז יא מחויב צו באצאלן. אבער וויבאלד די צווייטע פאל פון די משנה וויל ער יא זאגן אזא מין פאל ווי מען האט אין זינען געהאט פאר א צווייטן, פאר דעם האט ער ביים שור אויך אנגעכאפט שהיה מתכוון לחבירו. זאגט די משנה ואדם אבער א מענטש שהיה מתכוון לחבירו וואס ער האט אין זינען געהאט צו שטויסן דעם חבר, והכה את האישה דערווייל האט ער באטראפן א פרוי ויצאו ילדיה זי האט מפיל געווען אירע קינדער, משלם דמי ולדות, דארף ער יא באצאלן דמי ולדות, ווייל אזוי שטייט דאך איז די פרשה אין די תורה כי ינצו אנשים און ונגפו אישה הרה. זאגט די משנה כיצד משלם דמי ולדות, וויאזוי באצאלט מען, וויאזוי שאצט מען אפ די ווערד פון די ולדות, שמין את האישה כמה היא יפה עד שלא ילדה, וכמה היא יפה משילדה, דער תנא קמא האלט, איך קוק אויף די מאמע, וויפיל איז זי מער ווערד געווען פארן געבוירן די קינדער ווי נאכדעם, און די דיפערענץ, דאס דארף מען באצאלן. אמר רבי שמעון בן גמליאל, אם כן, וועט דאך אויסקומען אז ס'איז דא אמאל וואס מ'דארף גארנישט באצאלן, ווייל משהאישה יולדת משבחת. ווי די גמרא איז מסביר, ווען מ'האלט ביים האבן די ערשטע קינד, קען מען זיין אין א געוואלדיגע סכנה בשעת די לידה, ממילא נאכדעם וואס די פרוי האט שוין געגעבן געבורט, דעמאלטס האט זי מער א ווערד, ווייל פארדעם איז דאך דא א חשש אז זי וועט נישט איבערלעבן די זאך. ממילא קומט דאך אויס אז זי האט א בעסערע ווערט נאכדעם ווי פארדעם, קען מען דאך נישט אזוי רעכענען די דמי ולדות, אלא נאר זאגט ר' שמעון בן גמליאל, שמין את הוולדות כמה הן יפין, מען שאצט אפ די ולדות אליין נישט די מאמע, וויפיל זענען זיי ווערט, ונותן לבעל, און מען געבט פארן מאן, דאס איז נישט נאר ר' שמעון בן גמליאל דאס איז יעדער איינער מודה, אזוי שטייט אין די תורה אז מען דארף עס געבן פאר דעם מאן, נישט פאר די פרוי, דאס די דמי ולדות דאס גייט פאר די מאן. זאגט די משנה ואם אין לה בעל, אז זי האט נישט קיין מאן, ער לעבט שוין נישט, נותן ליורשיו געבט מען עס פאר זיינע יורשים. וואס טוט זיך א מענטש וואס ער האט נישט קיין יורשים? זאגט די משנה, היתה שפחה ונשתחררה, טאמער די פרוי איז געוועזן א שפחה כנענית וואס איז באפרייט געווארן, און זי האט חתונה געהאט מיט א עבד משוחרר, און ער איז געשטארבן, האבן זיי דאך נישט קיין שום גואל וקרוב, און ווי רש"י איז מסביר פאר דעם זאגט די משנה היתה שפחה ונשתחררה, און ס'שטייט נישט היתה משוחררת, ווייל ער וויל ארויסברענגען אז זי איז ממש יעצט באפרייט געווארן, זי האט נאכנישט געהאט קיין קינד מיט אים פריער, ווען זי וואלט געהאט נאך א קינד מיט אים וואלט דאך דער קינד געווען די יורש, או גיורת, אדער דאס איז געווען א פרוי וואס איז געווען א גיורת און זי האט חתונה געהאט מיט א גר, און דער מאן איז געשטארבן און זיי האבן נישט קיין שום גואל וקרוב, פטור. איז דער מזיק פטור פון באצאלן דמי וולדות בכלל, ווייל די הלכה איז אז אויב א גר שטארבט און ער האט נישט קיין שום יורשים, איז דער וואס ער גייט און כאפט זיינע פארמעגנס דער באקומט עס, און דער מזיק וואס די געלט ליגט נאך ביי אים, די דמי וולדות ער האט עס נאכנישט געגעבן, איז ער איז די ערשטע קונה און ער דארף עס נישט געבן פאר קיינעם. משנה היי. גייען מיר צו צו די דינים פון בור. החופר בור ברשות היחיד, א מענטש וואס גראבט א גריב ביי זיך אין רשות, ופתחו לרשות הרבים, די עפענונג דערפון האט ער געמאכט ס'זאל ארויסגיין אין א גאס ווי מענטשן דרייען זיך, או ברשות הרבים, ער האט געגראבן דעם גריב אין גאס, ופתחו לרשות היחיד, די עפענונג האט ער געמאכט צו א פריוואטע רשות, און נאכדעם האט ער מפקיר געווען די פריוואטע רשות אז מענטשן זאלן זיך מעגן קומען דא דרייען, און ער האט נישט צוגעדעקט דעם גריב, אדער ברשות היחיד, ער האט געמאכט דעם גריב אין איין רשות היחיד, ופתחו לרשות היחיד אחר, און ער האט עס געעפנט צו א צווייטע רשות היחיד. אדער רעדט מען אז ביידע רשות היחיד זענען געווען זיינע, און נאכדעם איז ער געגאנגען און מפקיר געווען יענע רשות היחיד וואס די עפענונג פונעם גריב איז דארט, אדער דא א וועג וואס תוספות לערנט, ער האט עס געעפנט ביי זיך אין רשות, און די עפענונג דערפון האט ער געצויגן צו זיין חבר'ס רשות. און ער איז חייב טאמער זיין חבר'ס בהמה וועט אריינפאלן דארט, איז אויף די אלע פעלער זאגט די משנה חייב איז מען חייב צו באצאלן, אבער מיין נישט אז נאר ווען עס איז געווען ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים אדער פארקערט אדער אלעס אין רשות היחיד איז מען חייב, זאגט די משנה ניין החופר בור ברשות הרבים אפילו ווען אלעס איז אין רשות הרבים ונפל לתוכו שור או חמור ומת חייב איז מען אויכעט חייב, הגם ס'איז א בור ברשות הרבים ס'איז נישט אין זיין רשות, עשאן הכתוב כאילו הן ברשותו. זאגט די משנה, אחד החופר בור, סיי ווען איינער גראבט א בור וואס דאס הייסט א רינדעכיגע גריב, שיח, דאס איז א לענגליכיגע, שמאלע גריב, ומערה, דאס איז א הייל, דאס הייסט א פיר-קאנטיגע גריב מיט א דאך דערויף. חריצים מיינט א פיר-קאנטיגע גריב אן א דאך, ונעיצין מיינט א גריב וואס איז ברייט פון אויבן און שמאל פון אונטן, אויף יעדן מין גריב חייב, טאמער ס'פאלט אריין שור או חמור ומת איז מען חייב, אם כן למה נאמר בור, פארוואס כאפט די תורה אן פונקט דעם אויסדרוק בור, ווייל מה בור שיש בו כדי להמית עשרה טפחים, די סדר פלעגט זיין אז די נאמען בור האט מען אנגערופן נאר אויף א גריב וואס איז צען טפחים טיף, וואס אין אזא טיפעקייט קען א בהמה שטארבן, איז אף כל יעדע מין גריב שיש בו כדי להמית עשרה טפחים מ'איז נאר חייב טאמער דער בור האט געקענט הרג'נען ס'איז געווען צען טפחים טיף היו פחותין מעשרה טפחים אויב די גריב איז געווען ווייניגער ווי צען טפחים טיף ונפל לתוכו שור או חמור ומת אפילו די שור או חמור איז געשטארבן פטור ווייל דער בור האט נישט געקענט הרג'נען ואם הוזק בו טאמער דער אקס אדער אייזל איז געשעדיגט געווארן אין דער נידריגע גריב חייב איז מען יא חייב ווייל א שאדן קען געשען אפילו פון א קליינע גריב. משנה ו', בור של שני שותפין, א גריב וואס באלאנגט פאר צוויי שותפין, דאס קען זיין אדער דורך דעם וואס צוויי מענטשן האבן געהאט א חצר בשותפות און זיי האבן דארט געגראבן א גריב און נאכדעם האבן זיי אינאיינעם מפקיר געווען די חצר אבער נישט דעם גריב, אדער זאגט די גמרא נאך א פאל אז די גריב האט געהאט ניין טפחים און זיי האבן אינאיינעם ארויסגעגראבן דעם צענטן טפח. עבר עליו הראשון ולא כסהו, והשני ולא כסהו, השני חייב. טאמער ביידע מענטשן האבן זיך באנוצט מיטן גריב, איינער האט זיך אויפגעהויבן ער איז אוועק געגאנגען, און ער נעמט דעם דעקל פונעם גריב און ער געט עס איבער פארן צווייטן שותף, און יענער ווערט מיט דעם אזוי ווי א שומר אויפן גאנצן גריב, און דער צווייטער גייט אוועק און ער דעקט עס ווייטער נישט צו, איז נאר דער צווייטער חייב, ווייל ער האט איבערגענומען אלע אחריות'ן אויף דעם גריב. כסהו הראשון טאמער דער ערשטער האט עס יא צוגעדעקט, ובא השני ומצאו מגולה דער צווייטער קומט צוריק און ער טרעפט עס אז ס'איז אויפגעדעקט, ולא כסהו און ער דעקט עס נישט צו, איז אויך השני חייב. כסהו כראוי טאמער מ'האט צוגעדעקט א גריב געהעריג, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, די דעקל איז עפעס פארשימלט געווארן עס האט צאמגעפאלן, פטור. דער מענטש איז דאך א אונס ער האט דאך נישט געוואוסט, ער האט דאך עס צוגעדעקט מיט א געהעריגן דעקל. לא כסהו כראוי, אויב ער האט געלייגט א שוואכן דעקל, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, איז מען יא חייב. זאגט די משנה, נפל לפניו מקול הכרייה חייב, טאמער דער מענטש האלט אינמיטן גראבן דעם גריב, ער שטייט אונטן פונעם גריב, און ער פרובירט עס אויסצוברייטערן, און ער מאכט דארטן גרידער מיט זיין האק, און א בהמה האט אדורכגעוואקט פון אויבן, און ער האט זיך דערשראקן פון דעם קול, און ער איז געפאלן פאראויס אריין אינעם גרוב, און ער איז דארטן געשטארבן. הגם, די נפילה איז געקומען אלס רעזולטאט פון דעם וואס ער האט זיך דערשראקן פונעם קלאפן, קען מען דאך ווען זאגן אז דער קול פונעם קלאפן איז נאר א גרמא און מען זאל פטור זיין, וויבאלד אבער מען האט יעצט געטראפן דעם בהמה טויטערהייט אין זיין גרוב, דארף ער עס באצאלן. אויב אבער די בהמה איז געפאלן לאחריו מקול הכרייה, ער האט געהערט ווי ער קלאפט דארט און ער גראבט, האט זיך די בהמה דערשראקן און געפאלן אויף אהינטער, און ער איז געשטארבן נישט אינעם בור נאר סתם אויף די קרקע, פטור איז ער פטור ווייל די קול איז נאר א גרמא. זאגט די משנה נפל לתוכו איז אריינגעפאלן אין דעם גריב שור וכליו ונשתברו, ווייל די כלים פון א אקס איז שייך די לשון צעברעכן ווייל ער האט א יאך און אנדערע זאכן וואס קענען זיך צעברעכן, אקער אייזנס וכדומה. חמור וכליו אדער עס איז אריינגעפאלן א אייזל מיט זיינע כלים ונתקרעו זיי האבן זיך צעריסן דאס גייט ארויף אויף פעקלעך וואס ער שלעפט אדער א זאטל. חייב על הבהמה ופטור על הכלים, די בהמה דארף מען באצאלן אבער די כלים נישט, מען לערנט עס ארויס פון שור ולא אדם חמור ולא כלים. נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן חייב. מען איז נאר חייב ביי א גריב אויב ס'פאלט אריין א טויב שטומע אקס, א נארישע אקס, אדער א אקס וואס איז נאך א קטן, ער האט נאכנישט קיין שכל צו קוקן וואו ער גייט, אבער א שור פיקח, א קלוגער געזונטער אקס, און ער גייט בייטאג, ער קען זען וואו ער גייט, איז דער בעל הבור פטור. זאגט די משנה בן או בת, אויב ס'פאלט אריין א יונגל אדער א מיידל, הגם זיי זענען זייער קליין און זיי קענען נאך נישט געהעריג אכט געבן וואו זיי גייען, איז מען פטור, ווייל ס'דא א מיעוט, שור ולא אדם. די זעלבע זאך עבד או אמה, א קנעכט אדער א דינסט, פטור איז מען אויכעט פטור. זאגט די תוס' יום טוב די חידוש פון עבד ואמה איז, הגם זיי האבען א שטיקעל בעלבות, און ווי צו מיר זעהן אין די קומענדיגע משנה לערנט מען ארויס פון די פסוק כסף ישיב לבעליו אז יעדע זאך וואס האט בעלים דארף מען באצאלן ביי בור אבער זיי האבן נישט קיין בעלים זיי האבן נאר אדונים, און רבי עקיבא אייגער זאגט אז די חידוש איז, הגם עבד ואמה איז אן עם הדומה לחמור, איז אפשר זאל איך זאגן אז דאס איז אין כלל פון חמור, מ'זאל עס נישט קענען ממעט זיין פון שור ולא אדם, לאזט מען אונז די משנה הערן ניין זיי זענען אויכעט מענטשן, און אז זיי פאלן אריין אין א גריב און זיי שטארבן איז מען פטור. משנה זיין. אחד שור, סיי א אקס, וואס ס'שטייט ארויסגעשריבן אין פסוק, ואחד כל בהמה, און סיי יעדע בהמה, און ווי מ'עט באלד זעהן אין די משנה אויכעט חיה ועוף, איז מען מחיוב לנפילת הבור, סיי ווען זיי פאלן אריין אין א גריב, ווי מען לערנט עס טאקע ארויס פון כסף ישיב לבעליו, יעדע זאך וואס האט בעלים איז מען מחיוב צו באצאלן. ולהפרשת הר סיני, ווייל ביי בארג סיני שטייט דאך אז מען דארף אלע אפשיידן זיי זאלן נישט ארויפגיין אויפן בארג, און ס'שטייט דארטן אם בהמה אם איש לא יחיה, איז אלע בהמות זענען אין כלל, און חיה איז דאך אויך אין כלל פון בהמה, און פון די ווארט אם בהמה לערן איך ארויס מרבה צו זיין די פייגלעך, ולתשלומי כפל, אז איינער זאל גנב'נען יעדע מין בהמה חיה ועוף, איז מען חייב צו באצאלן כפל, ווי מען לערנט עס ארויס פון על כל דבר פשע. ולהשבת אבידה, אז מען טרעפט א בהמה חיה ועוף וואס איז פארלוירן, דארף מען עס אפגעבן, און דאס לערנט מען ארויס פון לכל אבידת אחיך. לפריקה, אראפצולאדענען א שווערע משא, אז די בהמה ברעכט אונטער, לערנט מען ארויס פון הגם ס'שטייט חמור שונאך, אבער מען לערנט ארויס א גזירה שווה חמור חמור פון שבת, וואס דארט שטייט שורך וחמורך וכל בהמתך. לחסימה, דאס איז די לאו פון לא תחסום שור בדישו, ווען א בהמה האלט אינמיטן טון אן ארבעט טאר מען אים נישט פארמאכן די מויל, מען דארף אים לאזן עסן דערפון, און הגם ס'שטייט דארטן שור, לערנט מען ארויס א גזירה שווה שור שור פון שבת. לכלאים, איז אויב זאל מען רעדן פון כלאים פון צאמשטעלן צוויי מינים, אויף צו האבן קינדער אינאיינעם, דארטן שטייט בהמתך לא תרביע כלאים, און מען לערנט ארויס בהמה בהמה א גזירה שווה פון שבת אויף אלע בהמות חיות און עופות. און די זעלבע זאך לגבי כלאים פון פירן צוויי אנדערע מינים אין איינעם, וואו דארטן שטייט לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, לערנט מען ארויס א גזירה שווה שור שור פון שבת, אז ס'מיינט יעדע צוויי מינים. זאגט די ברטנורא אבער, להלכה איז מן התורה נאר דא א חיוב אויב די צוויי מינים וואס מ'האט געפירט איז איינס א טמא'נע מין און איינס א טהור'ע, אזוי ווי א שור וחמור וואס א שור איז א טהור'ע בהמה און א חמור איז א טמא'נע, אבער מדרבנן איז אסור צאמצושטעלן יעדע צוויי מינים. זאגט די משנה ולשבת, און די זעלבע זאך לגבי טוהן א מלאכה אין שבת איז אסור מיט סיי א שור און סיי יעדע בהמה, וכן חיה ועוף כיוצא בהם, דאס גייט ארויף אויף אלע פריערדיגע זאכן אז נישט נאר א שור און בהמות נאר אלע חיות און עופות זענען אויכעט אין כלל. אם כן למה נאמר שור או חמור? פארוואס דעמאלטס ביי די פרשה פון בור שטייט נאר שור או חמור, אלא שדיבר הכתוב בהווה, די תורה רעדט פון זאכן וואס מאכן זיך, געווענליך מאכט זיך א שור וחמור זאל אריינפאלן דארט. זאגט די גמרא אין מסכת בבא קמא דף נ' עמוד א' תנו רבנן, חפר, טאמער א מענטש האט געגראבען א גריב, ופתח, אדער ער האט אויפגעעפנט אן עקזיסטירנדע גריב וואס האט געהאט א דעקל, ער האט אויפגעמאכט דעם דעקל, ומסר לרבים, ער האט עס איבערגעגעבן פאר אלע מענטשן פון די שטאט, ער האט זיי געזאגט, די גריב וואס איך האב געגראבן, אדער געעפנט, דאס דארף מען האבן פאר די שטאט מענטשן, פאר די וואסער וואס זאמעלט זיך דארטן איין איז זייער גוט צום טרינקען, ס'איז פאר די מענטשן צו פאר די בהמות, איך געב עס ענק איבער, פטור איז ער פטור. די זעל, אבער חפר, טאמער מ'האט געגראבען ופתח אדער געעפנט, ולא מסר לרבים, מ'האט עס נישט איבערגעגעבן פאר צרכי רבים, דעמאלטס חייב. וכן מנהגו של נחוניא חופר בורות שיחין ומערות, דאס איז טאקע געווען די סדר פון נחוניא וואס פלעגט גראבן בורות שיחין ומערות, שהיה חופר ופותח ומוסר לרבים, ער פלעגט גראבן און עפענען און איבערגעבן פאר די רבים אז מען זאל האבן די עולי רגלים פון ווי צו טרינקען אונטערוועגנס. וכששמעו חכמים בדבר, ווען די חכמים האבן דאס געהערט, אמרו האבן זיי געזאגט, קיים זה הלכה זו, דער נחוניא האט מקיים געווען די הלכה, אז אויב מען געבט עס איבער לרבים, איז מען פטור. פרעגט די גמרא, הלכה זו ותו לא, ער איז דאך געווען א גרויסער צדיק, נאר דאס האט ער עפעס מקיים געווען? אלא אימא אף הלכה זו, אויך די הלכה האט ער מקיים געווען. זאגט די גמרא, תנו רבנן. מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין, די טאכטער פון דעם נחוניא וואס פלעגט גראבן די גריבער, שנפלה לבור גדול, איז אריינגעפאלן אין א גרויסן גריב מיט וואסער, באו איז מען געקומען והודיעו מ'האט איינגעמאלדן את ר' חנינא בן דוסא, ווי אונז האבן געלערנט זונטאג אז ר' חנינא בן דוסא איז געווען דער גרויסער וואס האט געקענט מתפלל זיין און זאגן זה חי וזה מת, האט מען איר מזכיר געווען שעה ראשונה די ערשטע צייט וואס זי וואלט נאך געקענט איבערלעבן אין די וואסער, אמר להם שלום, אלעס איז פיין, זי לעבט נאך, זי וועט ארויסקומען געזונט. שניה, ס'איז אדורך נאך א שטיקל צייט, אמר להם שלום, ס'איז אלעס פיין. שלישית, וואס אויב זי וואלט נאך געווען אינעווייניג וואלט זי עס שוין נישט איבערגעלעבט, אמר להם עלתה, זי איז שוין זיכער ארויסגעקומען. אמרו לה, מ'האט געהאט געפרעגט שפעטער די מיידל מי העלך, ווער האט דיך ארויפגעברענגט פון דער גריב? אמרה להם האט זי זיי געזאגט, זכר של רחלים, א זכר ווידער נזדמן לי, וזקן אחד מנהיגו, עפעס אן אלטער מענטש האט עס געפירט. ווי רש"י זאגט דאס איז געווען דער אילו של יצחק, און אברהם אבינו האט עס געטריבן. און דער מהרש"א זאגט אז זי איז ניצול געווארן אין זכות פון די עקידה, ווי ס'שטייט דארטן בהר השם יראה, אז ס'וועט שטענדיג געזען ווערן די עקידה צו ראטעווען אידן פון פורעניות. אמרו לו, האט מען געפרעגט פון ר' חנינא בן דוסא די זעלבע אויסדרוק ווי אונז האבן געלערנט זונטאג, נביא אתה? דו ביסט עפעס א נביא? פון וואו האסטו געוואוסט אז זי איז געראטעוועט געווארן? ואמר להם, לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא כך אמרתי, דבר שאותו צדיק מצטער בו, א זאך וואס דער צדיק טוט זיך מצער זיין מיט אים, צו גראבן גריבער און צושטעלן וואסער פאר אידן, יכשל בו זרעו זאל זיין קינד געשטרויכלט ווערן מיט דעם, ס'קען נישט זיין. פון דעם האט ער געוואוסט אז זי איז געראטעוועט געווארן. אמר רב אחא, אף על פי כן מת בנו בצמא, דעסטוועגן דאך האט דער זעלבער נחוניא געהאט א זון וואס ער איז חלילה אויסגעגאנגען פאר דארשט, שנאמר וסביביו נשערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו, מיט די וואס דרייען זיך נאנט ארום דעם אייבערשטן, די צדיקים, איז ער מדקדק אפילו כחוט השערה, ממילא איז ער געשטראפט געווארן אז זיין זון איז נעבעך אומגעקומען פאר דורשט. שטעלט זיך תוספות, אויב זיין זון איז אומגעקומען פאר דורשט, זעהן מיר דאך אז ס'קען יא געשעהן אזא מין זאך צו אזא צדיק, נו ווי איז ר' חנינא בן דוסא געווען אזוי זיכער אז די מיידל וועט ארויסקומען? זאגט תוספות, אין דעם גריב וואס ער האט געגראבן האט ער געוואוסט אויף זיכער דארט וועט זי נישט אויסגיין. סתם אזוי שטארבן פאר דארשט איז עפעס אנדערש ווי דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו. די זעלבע זאך וואס ער האט געגראבן פאר אידן צו טרינקען אין דעם קען זי נישט אויסגיין. זאגט די גמרא רבי נחוניא אמר מהכא, פון וואו זעהן מיר אז דער אייבערשטער איז מדקדק מיט צדיקים, קל נערץ בסוד קדושים רבה, ונורא על כל סביביו, דער אייבערשטער ווערט פארכטיג איבער די וועלט ווען ער באשטראפט זיינע ארומיגע צדיקים, מענטשן זאגן מה דאך פאר די צדיקים טוט ער אזוי, כל שכן פאר אנדערע. אמר רבי חנינא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, איינער וואס ער זאגט אז דער אייבערשטער איז חלילה מוותר, ער פארקוקט אויף עבירות, יותרו חייו, איז זיין גאנצע לעבן גארנישט ווערט, ווייל ער לערנט אויס מענטשן צו זינדיגן, שנאמר, הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט. אמר ר' חנא ואיתימא ר' שמואל בר נחמני, מאי דכתיב ארך אפים, פארוואס הייסט דער אייבערשטער אן ארך אפים א דאפלטע לשון ולא כתיב ארך אף? ווייל דער אייבערשטער איז ארך אפים לצדיקים ולרשעים, פאר די צדיקים האלט ער זיך איין און ער באצאלט נישט זייער גוטע שכר אויף די וועלט, ער לייגט עס אוועק אויף יענע וועלט, און פאר די רשעים געבט ער נישט זייער עונש גלייך, ער לייגט עס אוועק אויף שפעטער. זאגט דער זוהר הקדוש ר' אלעזר פתח ואמר. שטייט א פסוק אין תהלים, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. כמה אינון בני נשא טפשין, ווי נאריש זענען מענטשן דלא ידעין ולא מסתכלין לאשתדלא באורייתא, זיי ווייסן נישט און זיי קוקן נישט אריין עוסק צו זיין אין די תורה, בגין דאורייתא די תורה, כל חיין, אלע לעבן, וכל חירו, אלע פרייהייטן, וכל טוב און אלע גוטע זאכן, בעלמא דין אויף די וועלט ובעלמא דאתי און אויף יענע וועלט, אלעס ליגט אין די תורה. חיין אינון דאס איז א לעבן בעלמא דין אויף די וועלט, דיזכון ליומין שלימין בהאי עלמא, מען איז זוכה אז ס'זאל ערגענצט ווערן די טעג אויף די וועלט, מען זאל אויסלעבן אלע טעג כמה דאת אמר, את מספר ימיך אמלא, וליומין אריכין בעלמא דאתי, דאס געבט אויך לאנגע טעג אויף יענע וועלט, בגין דאינון חיין שלימין, דאס איז א שלימות'דיגע לעבן, אינון חיין דחידו, א פרייליך לעבן, חיי בלא עציבו, א לעבן אן קיין טרויער, חיין דאינון חיין, א לעבן וואס איז ווערט אנגערופן צו ווערן א לעבן, ס'איז חירו בעלמא דין א פרייהייט אויף די וועלט חירו דכלא א פרייהייט פון אלעס. דכל מאן דאשתדל באורייתא ווער ס'לערנט תורה לא יכלין לשלטאה עלוי כל עמין דעלמא, קיין שום פאלק פון די וועלט קען נישט געוועלטיגן אויף אים. ואי תימא איי וועסטו פרעגן א שטארקע קשיא, אינון בני שמד, די מענטשן וואס זענען נעבעך אומגעקומען על קידוש השם, די עשרה הרוגי מלכות, וויאזוי האט מען געקענט שולט זיין אויף זיי, זיי זענען דאך געווען די גרעסטע און די בעסטע, זאגט ער גזירה היא מלעילא, אויף דעם קען מען נישט פרעגן קיין קשיות ווייל דאס איז א גזירה פונעם אייבערשטן כגון רבי עקיבא וחברוי, וכך סליק במחשבה אזוי איז אויפגעקומען פארן אייבערשטן א מחשבה און אונז פארשטיי מיר דאס נישט. זאגט ער ווייטער חירו דמלאך המוות, תורה געבט א פרייהייט פונעם מלאך המוות, דלא יכיל לשלטאה עלוי ער קען נישט געוועלטיגן אויף א מענטש וואס לערנט, והכי הוא ודאי און אזוי איז עס טאקע, דאי אדם הוה אתדבק באילנא דחיי דאיהו אורייתא, ווען אדם הראשון וואלט זיך מדבק געווען מיט דעם בוים פון לעבן וואס דאס איז די תורה, לא גרים מותא ליה ולכל עלמא וואלט ער נישט צוגעברענגט א טויט פאר זיך און פאר די גאנצע וועלט. ובגין כך, כד יהב קודשא בריך הוא אורייתא לישראל ווען דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה פאר אידן, מה כתיב בה חרות על הלוחות, והא אוקמוה אז דאס דרשנ'ט מען חירות. ואלמלא אינון לא חטו, ווען נישט די אידן האבן געזינדיגט ביים עגל, ושבקו אילנא דחיי, זיי האבן אפגעלאזט דעם בוים פון לעבן, לא גרמו מותא לעלמא כמלקדמין, וואלטן זיי נישט צוגעברענגט נאכאמאל א מיתה אויף די וועלט אזוי ווי פארדעם. וקודשא בריך הוא אמר, דער אייבערשטער האט געזאגט אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם, אבער חבלתון גרמיכון, עטס האטס ענק אליין שאדן געמאכט, אכן כאדם תמותון, וועט עטס מוזן ווייטער שטארבן אזוי ווי די סדר פון מענטשן. ועל דא, כל מאן דאשתדל באורייתא ווער ס'לערנט תורה, לא יכיל לשלטאה עלוי ההוא חויא בישא דאחשיך עלמא, ס'קען נישט געוועלטיגן אויף אים דער שלעכטער שלאנג וואס האט פארטונקלט די וועלט. אמר רבי ייסא, אי הכי משה אמאי מית? פארוואס איז משה רבינו נפטר געווארן? דאי הכי כיוון דלא חב לא ימות, א מענטש וואס האט נישט געזינדיגט זאל נישט דארפן שטארבן. אמר ליה ודאי מית, ער איז טאקע געשטארבן, אבער דאס איז נישט די ריכטיגע מיתה, און דער שלעכטער שלאנג האט נישט שולט געווען, אבל לא שלטא ביה קאמרינן, די עיקר זאך איז אז דער חויא בישא האט נישט שולט געווען אויף אים, אלא לא מית על ידוי, ער איז נישט געשטארבן דורך דעם שלאנג, ולא אסתאב ביה ער איז נישט טמא געווארן דורך אים, ולא מית ודאי ער איז נישט אינגאנצן געשטארבן, אלא אתדבק בשכינתא ער האט זיך מדבק געווען מיט דער שכינה הקדושה ואזיל לחיי עלמא,

בעלמא דין אויף די וועלט האט ער א פרייהייט משעבודא דשאר עמין עובדי עבודה זרה, וחירו בעלמא דאתי און אויף יענע וועלט האט ער א פרייהייט בגין דלא יתבעון מניה דינא בההוא עלמא כלל מ'וועט אים בכלל נישט מאנען צום דין אויף יענע וועלט. תא חזי, באורייתא אין די תורה איז דא כמה רזין עלאין סתימין אית בה. אסאך אויבערשטע באהאלטענע סודות בגין כך כתיב יקרה היא מפנינים, כמה גניזין טמירין אית בה, אסאך גאר באהאלטענע זאכן איז דא אין דעם, ועל דא כד אסתכל דוד ברוחא דחכמתא, ווען דוד המלך האט זיך אריינגעקוקט אין די גייסט פון חכמה, וידע און ער האט געוויסט כמה פליאן נפקין מאורייתא וויפיל וואונדערליכע זאכן קומען ארויס פון די תורה, פתח ואמר, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. זאגט דער רמב"ם, הלכות יסודי התורה פרק ה, ומנין און פון וואו ווייסן מיר, שאפילו במקום סכנת נפשות, איין עוברין על אחת משלש עבירות אלה, אפילו ווען א מענטש איז אין א סכנה טאר ער נישט עובר זיין אויף עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכת דמים, שנאמר ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, דרשנ'ט מען אפילו הוא נוטל את נפשך, אפילו מען נעמט דיר אוועק דיין נפש, דארפסטו ליב האבן דעם אייבערשטן און נישט לייקענען אין אים, דאס איז די ערשטע זאך, דאס איז עבודה זרה. והריגת נפש מישראל, דאס אז מען טאר נישט הרג'ענען א מענטש, לרפות נפש אחרת כדי צו היילן דורך דעם א צווייטן מענטש, או להציל אדם מיד אנס, צו ראטעווען א מענטש פון א באצווינגער, אויף דעם דארף מען אפילו נישט קיין פסוק. דאס איז א דבר שהדעת נוטה לו הוא, שאין מאבדין נפש מפני נפש. מען מאכט נישט פארלירן איין זעהל צוליב א צווייטע, וואס האסטו איינגעזעהן, און פארוואס טראכסטו אז דיין בלוט איז רויטער ווי יענעמ'ס? ועריות, און די דריטע הארבע עבירה פון עריות, הוקשו לנפשות, דאס גלייכנט מען צו צו נפשות, שנאמר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה, וואס דאס שטייט ביי די נערה המאורסה. זעהן מיר שוין ביי אלע דריי זאכן, עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכת דמים, אז אפילו במקום סכנת נפשות, טאר מען נישט עובר זיין דערויף. זאגט דער רמב"ם ווייטער. במה דברים אמורים, שאין מתרפאין בשאר איסורים, אלא במקום סכנה? ווען זאג איך, אז ביי די אנדערע איסורים פון די תורה מעג מען זיך נישט היילן סתם אזוי נאר ווען ס'איז א סכנה, און מען דארף זיך ראטעווען דאס לעבן, בזמן שהן דרך הנאתן. אויב דו דארפסט עובר זיין אויף דעם איסור, אזוי ווי די סדר וויאזוי מען האט הנאה פון דעם איסור כגון, שמאכילין את החולה שקצים ורמשים, מען געבט אים צו עסן איסורי אכילה, או חמץ בפסח, או שמאכילין אותו ביום הכיפורים. אבל שלא כדרך הנאתן, אויב דאס איז א אופן פון שלא כדרך הנאה, כגון, שעושין לו רטייה או מלוגמא, מחמץ, או מערלה, מען מאכט אים עפעס א באנדאזש, ס'גייט נישט אריין אין מויל אריין, מען מאכט אים עפעס א שמירעכץ דערפון, או שמשקין אותו דברים שיש בהן מר מעורב עם איסורי מאכל, מען געבט אים עס יא אין מויל אריין, אבער ס'אויסגעמישט מיט ביטערע גראזן, שהרי אין בהם הנאה לחייך, די גומען האט נישט קיין שום הנאה פון דעם, הרי זה מותר ואפילו שלא במקום סכנה, דאס מעג מען אפילו דארט ווי ס'איז נישט קיין סכנה, חוץ מכלאי הכרם ובשר בחלב שהן אסורים דאס איז אסור אפילו שלא כדרך הנאתן, ווייל ביי די צוויי זאכן שטייט נישט די אויסדרוק פון אכילה, ממילא איז עס נישט אסור נאר בדרך אכילה נאר אפילו שלא בדרך אכילה והנאה, לפיכך אין מתרפאין מהן אפילו שלא כדרך הנאתן, אלא במקום סכנה. און דער כסף משנה האט ערקלערט וואס וועט זיין ביי א איסור דרבנן, זאגט ער ס'איז דא וואס זאגען אז א איסור דרבנן איז לייכטער און ס'איז מותר אפילו בדרך הנאה, און ס'איז דא וואס זאגען אז א איסור תורה שלא כדרך הנאותו איז נאך גרינגער און ענדערשער זאל מען דאס געבן פאר א חולה ווי א איסור דרבנן כדרך הנאותו. זאגט דער רמב"ם ווייטער, מי שנתן עיניו באישה, איינער האט געלייגט א אויג אויף א פרוי, וחלה, ער איז קראנק געווארן דורך דעם, ונטה למות און ער האלט ביים שטארבן. ואמרו הרופאים, די דאקטוירים זאגן, אין לו רפואה עד שתבעל לו, ער וועט נישט אויסגעהיילט ווערן נאר אז ער וואוינט מיט איר, ימות, זאל ער ענדערשער אויסגיין, ואל תבעל לו, און זי זאל נישט וואוינען מיט אים, אפילו היתה פנויה, אפילו זי איז געווען א פנויה, און די גמרא פרעגט שוין, זאל מען זיך חתונה מאכן בהיתר? און די גמרא ענטפערט, אז ער וועט זיך נישט באפרידיגן פון דעם, ווייל נאר מים גנובים ימתקו. ואפילו לדבר עמה מאחורי הגדר אין מורין לו בכך, מען פסק'נט אים אפילו נישט אז ער זאל מעגן רעדן מיט איר דורך א צוים, וימות ענדערש זאל ער שטארבן ולא יורו לו לדבר עמה מאחורי הגדר, שלא יהו בנות ישראל הפקר, די ציל דערפון איז אז אידישע טעכטער זאלן נישט זיין הפקר, ויבואו בדברים אלו לפרוץ בעריות. טאמער איך וועל צולאזן אזא מין זאך, וועט חלילה געשען א פרצה אין די ענין פון עריות. מוסר לערנט מען ווייטער פון ספר הרוקח. בברייתא דר' פנחס, שטייט אזוי, יש עובדין להקדוש ברוך הוא ביראה ובאימה גדולה ופחד מרובה, ס'איז דא מענטשן וואס דינען דעם אייבערשטן מיט א שטארקע פארכט, און מתפללין און זיי דאווענען להינצל מן הקללות הכתובות על המועלים במצוותיו ועל העוברים פקידיו של הקדוש ברוך הוא בין בעולם הזה בין בעולם הבא, זיי דאווענען זיי ווילן ניצול ווערן פון די קללות וואס שטייט אויף די וואס טוען פעלשן אין די מצוות און עובר זיין אויף די געבאטן פונעם אייבערשטן, קללות וואס קענען קומען סיי אויף די וועלט און סיי אויף יענע וועלט, ווי ער שמועסט עס אויס, בעולם הזה זאל ער געראטעוועט ווערן מן החלאים והמכות והמכאובות אלע קרענק און אלע ווייטאגן, ושלא יצטרכו לבריות, עס זאל נישט דארפן צוקומען צו מענטשן, ושלא ימשלו בם זרים, אנדערע זאלן נישט מושל זיין אויף אים, ולא יראו מיתה ודבר רע בזרעם, ער זאל נישט זען א קיין שום שלעכטע זאך אדער א טויטפאל חלילה ביי די קינדער, וכדי שימלאו ימיהם בטוב ובברכה, ער זאל קענען ערפילן זיין לעבן מיט גוטס און בענטשונג. ובעולם הבא וויל ער, להינצל מן הפרעניות, ער איז מתפלל אז ער וויל געראטעוועט ווערן פון א עונש און מן השחיתות און מן יקידת אש של גיהנום, ער וויל געראטעוועט ווערן פון די פייער צינגען פונעם גיהנום, העתידה ללהט ולבער את הרשעים ליום הדין הגדול. אינעם אינעם ברייתא דר' פנחס אין מדרש תדשא פירט ער אויס אז דאס אקעגן דעם איז מרמז די קרבן חטאת, מיר האבן אויבן געלערנט אז די קרבן עולה איז אקעגן מענטשן וואס דינען מאהבה, און אקעגן די מענטשן וואס דינען מיראה ברענגט מען א קרבן חטאת. זאגט דער רוקח ווייטער, שורש היראה, די שורש פון יראה איז, שקשה לו לעשות, אפילו ס'איז אים שווער עפעס צו טון, אבער ועוזב תאוותו ויצרו בעבור יראת השם, ער לאזט איבער זיין תאווה זיין יצר הרע צוליב די יראת שמים, וירא פן לא יהיה תמים לפני השם, ער ציטערט טאמער ער וועט נישט געפונען ווערן גאנץ ביים אייבערשטן, כמו אברהם דכתיב כי ירא אלוקים אתה. כי זה גדול מן הנסיונות, דאס איז געשטאנען ביי די עקידה, דאס איז געווען די גרעסטע נסיון און דארט האט מען אנערקענט אז ער איז א ירא אלקים. וכן עובדיה, היה ירא ער האט אויך מורא געהאט פונעם אייבערשטן, וקשה לו, ס'איז אים שווער געגאנגען, מפני איזבל, ס'האט אים אונטערגעשטעלט נסיונות. יראו את ה' קדושיו, פארכט פונעם אייבערשטן זיינע הייליגע, דאס מיינט אויף דברים הקשים ללב, זאכן וואס קומען אן שווער, ויראת מאלוקיך, דברים המסורים ללב, זאכן וואס זענען איבערגעגעבן אין הארץ נאר דער אייבערשטער ווייסט, דארף מען מורא האבן פונעם אייבערשטן, את ה' אלוקיך תירא דרש'נט מען, לרבות תלמידי חכמים, און מורא רבך זאל זיין כמורא שמים.